אונז האבן אונזער מעמבערשיפ פראגרעם וואס איז ממש נישט אזוי ווייט די געלט אפילו ווי די ידידות און די שותפות און די געפיל אז מ'איז נישט אינגאנצן אליינס, דאס איז דאך די ערשטע זאך אז די שכינה אז די ביסל אמת וואס איז ערגעץ דא וואס דרייט זיך אונטער די אלע זאכן איז בדד ישבה בדד זי האט נישט צו וועם צו רעדן. און אויב ס'איז דא איינער וואס ער הערט אויס און ער אזוי פיל הערט ער אויס אז ער זאגט איך וויל אז ס'זאל קענען מאכן א קיום פאר דעם איך וויל עס זאל אנגיין איז עס התחלת התיקון אזוי ווי מען זאגט אלעמאל די וואס שטייען אויף חצות און זענען יושבת בדד מיט די שכינה ביי תיקון חצות זאגט מען אליינס דא פלעצער וואס מען זאגט מיט א ציבור האסט נישט געמאכט אפילו איז דא א ציבור יעדער איינער איז בעצם אליין ווייל ס'געט ארויס די בדידות. און שפעטער שטייט מען אויף אביסל און מ'לערנט, אזוי ווי דער זוהר זאגט היושבת בגנים חברים מקשיבים, די חברים מקשיבים לקולך השמיעני דעמאלטס הערן זיי וואס די שכינה לערנט מיט זיי, און דאס געשעהט דורך לקולך השמיעני, די קול, קול איז גימטריא ממון, דורך די התחברות פון די אלע אופנים, ס'דא אונטער די ווידיאו אלעמאל א לינק ווי מ'קען זיך משתתף זיין, ווי מ'קען מאכן א מעמבערשיפ יעדער איינער לפי דרגא דיליה. דער עיקר איז דער רצון, די מחצית השקל, תרומה להשם. איז יעצט איז ערב שבת חזון, ערב תשעה באב בעצם, הגם יא ס'דא די אלע חסידישע תורות אז ס'איז חל בשבת קען מען עס, רבי האט עס געוואלט עוקר זיין, אקעי, דארף מען טראכטן וועגן דעם. אבער וואס אונז טוען היינט, וואס איז לשם יחוד, הנני מוכן ומזומן, הנני מוכן ומזומן צו טון פאר תשעה באב, פאר די מגילת איכה, פאר די מועד, פאר די זמן, דאס וואס אונז טוען פאר כל התורה כולה, די זעלבע זאך, וואס טוען אונז פאר כל התורה כולה, וואס איז מה חובתי בעולמי, וואס איז מיין דזשאב? מיין דזשאב איז צו בויען א בריק, בויען א קאנעקשאן ליין, צווישן די שפראך פון די תורה, צווישן די ווערטער פון די תורה, צווישן די אותיות פון די תורה, צווישן די פעולות פון די תורה, צווישן די מעשים פון די תורה, די סיפורי מעשיות, די עובדות, די זאכן וואס מען טוט, די מצוות, און אונז, אונזערע מעשים, אונזערע הארץ, אונזערע מחשבות, אונזערע פראבלעמען, אונזערע נצחונות, אונזערע אקאמפלישמענטס, אונזערע שאיפות, אונזערע פלעצער ווי אונז זענען סטאק, דאס איז וואס אונז טוען. און די גרעסטע חורבן, אונז לערנען, היינט איז די טאג וואס מען טראכט פון חורבן, די גרעסטע חורבן, מען רעדט פון חורבן בית המקדש, כ'האלט ס'איז א סימבאל, וואס סימבאליזירט עס? ביי מיר די גרעסטע סימבאל פון חורבן איז, און וואס אונז זעען יעדן טאג, ביי זיך, ביי אנדערע, דאס וואס די שפראך וואס אונז רעדן איז נישט די זעלבע שפראך ווי מען רעדט צו אונז. אזוי ווי מען זאגט איכה ישבה בדד, כ'האב נישט צו וועם צו רעדן. נישט די אייבערשטער האט צו וועם צו רעדן מיט אונז, איכה, זאגט די מדרש, זאגט די אייבערשטער פאר אדם הראשון, איכה, אייכה, יא, ויאמר לו אייכה, ווי ביסטו? און זאגן מענטשן פאר די שכינה, ווי ביסטו? איכה ישבה בדד, איכה, ווי איז, ווי איז די שכינה? איכה נדע את הדבר אשר דיברו השם, כלומר דאס איז די שורש פון איכה, וויאזוי ווייסט מען ווי איז די שכינה, וויאזוי ווייסט מען ווי איז נבואה? און די סיבה פארוואס ס'ארבעט נישט איז ווייל אונז זענען אין מגדל בבל, דאס איז די ערשטע חורבן, ס'איז אינטערעסאנט ווער ס'קוקט אין די חומש אלעמאל די ערשטע זאך זאגט די מבול אז די מבול איז נישט קיין חורבן פון א הויז, א חורבן פון א פון די גאנצע וועלט, די ערשטע חורבן הבית, די ערשטע חורבן פון א הויז, איז די חורבן פון מגדל בבל, און עס איז קלאר ווער ס'פארשטייט אז זיי האבן געטרייט צו מאכן א בית המקדש א מגדל און א עיר אשר ראשו בשמים וואס איז א עיר אשר ראשו בשמים אוואדע די בית המקדש וואס איז שער השמים ס'איז א פארטל אריין אין הימל א סולם א לייטער ווי יעקב אבינו האט געזען אריין אין הימל דאס איז געווען די די עבודה וואס די אנשי מגדל בבל האבן געמאכט און וואס איז געווען זייער פראבלעם? הבה נרדה ונבלה שם שפתם אשר לא ישמעו איש שפת רעהו מצד די כשלון די חורבן פון מגדל בבל וואס האט זיך געטראפן מען האט זיך נישט צונויפגערעדט איינער מיטן צווייטן און ביי בעומק דאס אין די משל וואס אונז זאגן יעצט דאס איז די חורבן איז ווען מען רעדט נישט צאמען דאס איז בין אדם לחבירו און ס'איז בין אדם למקום אויב ס'דא צוויי חברים א חברות'שאפט וואס געבן זיך נישט קיין עצה געווענליך ווייל מען רעדט נישט אלעמאל קען מען זאגן ס'דא א יצר הרע ס'דא רע האלט נישט דערביי. ערגעץ אזוי ווי מען זאגט היינט איז דא א לעק אוו קאמיוניקעישאן יא היינט איז זייער פאפולער צו זאגן יעדעס פראבלעם אין די וועלט איז א חסרון אין קאמיוניקעישאן אבער דאס איז די אמת ס'איז נישט דא קיין קאמיוניקעישאן ווען מ'וואלט געקענט קאמיוניקעיטן אפשר אמאל דארף מען זיך צוטיילן אויכעט אבער ס'וואלט אויך געווען קען זיין בשלום אבער אז ס'נישטא קיין קאמיוניקעישאן רוב פייטס געשעהן געשעהן ווייל ס'איז נישטא קיין קאמיוניקעישאן און נישטא קיין קאמיוניקעישאן איז עס גורם אז מ'ווייסט נישט אפילו וואס יענער וויל, ווייסט נישט אפילו און מ'איז ברוגז, א גרויסע חלק פון די ברוגזקייט איז איז אויף דעם ווייל מען הערט מיך נישט אויס, יא מען פארשטייט אונז פארשטייען זיך נישט, ער פארשטייט מיר נישט, איך פארשטיי אים נישט, אונז האבן נישט געטראפן די ריכטיגע ווערטער, אונז האבן נישט געטראפן די ריכטיגע כלים, אין אנדערע ווערטער אונז האבן נישט קיין קאנעקשאן ווייערס, אזוי ווי איך שריי אריין אין א ליידיגע טעלעפאן און עס איז נישט קאנעקטעד צו גארנישט, ס'נישטא קיין קאנעקשאן ווייערס, ס'נישטא קיין פראטאקאל, יא היינט איז ווייערלעס, ס'איז נישטא קיין וועג, די צינורות, די וועגן וויאזוי עס קאנעקט זיך איינער מיטן צווייטן איז נישטא. און דאס איז די חורבן בית המקדש דאס איז ווי די ערשטע חורבן פון מגדל בבל חורבן בית המקדש און חורבן אין די בראדעסט סענס יא אונז זענען יורשים אונז זענען יתומים יא יתומים היינו ואין אב עס איז יתומים היינו ואין אב עס איז דא יתומים וואס האבן א אב ס'הייסט ער קען נאך רעדן רעדן מיט אים יא די טאטע איז נאך דא האט זיי געלאזט א ירושה אונז זענען דאך די די יורשים פון א געוואלדיגע ירושה, און ס'ווערט כסדר מער און מער, יא יעדע דור קומט צו די ירושה פון די פריערדיגע דור, ווי דור הולך ודור בא, און אונז ירש'ן און אונז זענען די יורשים פון א ריזיגע ירושה, און די ירושה אינקלוד תשעה באב, ס'אינקלוד שבעה עשר בתמוז, ס'אינקלוד פסח, ס'אינקלוד שבועות, ס'אינקלוד סוכות, ס'אינקלוד מצוות תפילין און מצוות גיד הנשה און מצוות פריה ורביה און מצוות איסור שעטנז, אלע די, ס'אינקלוד די אלע זאכן, און ס'אינקלוד חסידות און מתנגדות און. זוהר און קבלה און פילאזאפיע און חקירה און חסידות און אנטי די אלע זאכן, ס'אינקלוד די אלע זאכן. בקיצור די תורה, מורשה קהלת יעקב. און די צרה וואס איז גורם רוב פייטס און אונז לעבן אין א וועלט מ'קען דארף דאך מודה זיין על האמת אז אונז לעבן אין א וועלט פון ויגרש את האדם, אונז לעבן אין א וועלט וואס דער אדם איז מגורש. ער ווייסט נישט ווי ער איז, אונז ווייסן נישט ווי אונז זענען, אונז שפילן פרום אבער ס'איז דאך אלעס א שפיל, אונז ווייסן דאך נישט ווי אונז זענען, אונז ווייסן דאך נישט וואס אונז ווילן פון די תורה, וואס די תורה וויל פון אונז, אונז זענען גאנץ גוט צעקריגט מיט די תורה, אונז זענען גאנץ גוט צעקריגט מיט אונזערע פריערדיגע דורות, מיט אונזערע היסטאריע, מיט אונזער ירושה, און מיט זיך אליינס, מיט אונזער ירושה, אונז זענען גאנץ גוט צעקריגט מיט גאט, די גאט וואס רעדט צו אונז דורך די תורה, וואס רעדט צו אונז דורך די גאנצע אידישע היסטאריע, דורך די גאנצע אלע וועלטליכע היסטאריע, דורך די גאנצע אלע חכמות העולם. עס זעט נישט אויס ביי אונז, ביי אונזערע ווען אונז רעדן, זאג, רעד אידיש, רעד, זאג וואס דו מיינסט אמת'דיג, אונז רעדן נישט מיט אים די ריכטיגע זעלבע שפראך. ער זאגט עפעס, און אפשר מיינט ער, אפשר מיינט ער גאר וואס איך וויי, וואס איך מיין, אבער איך פארשטיי אים נישט. אזוי ווי אסאך מאל ס'איז נישט קיין קאמיוניקעישן, נאכדעם גייט מען צו איינער, אויב מ'קומט אמאל צו א פתרון, מ'זאגט, אה, יא, נו, דאס וויל איך אויכעט. דו זאגסט דעי דעיס איז זאך איך האב געמיינט אז דו ווילסט עפעס אנדערש אז דו ווילסט דעיס נו אוודאי דאך גוט פארוואס מ'האט זיך נישט פארשטאנען ס'איז קיין טרענסלעישן מ'האט זיך נישט פארשטאנען האט מען געמיינט אז יענער וויל עפעס אנדערש און לכבוד דעם צוקריגט מען זיך לכבוד דעם געט מען זיך לכבוד דעם איז נישט דא קיין שלום בית איז נישט דא קיין מנוחה איז נישט דא קיין איז נישט דא קיין שטוב איז נישט דא קיין אידישע שטוב נישט קיין האט מען נישט ווי צו וואוינען מען איז ויגרש את האדם און טאמער קען מען טרעפן א איין משי עיקר עבודה און ס'דא אסאך דרכים צו דעם זייער אסאך וועגן וואס דאס אויב איינער וויל מאכן א סאמרי פון זייטן חורבן יא אונז לערנען אלעמאל יעצט אידישע דזשואיש טאט יא די די היסטאריע פון אידישע מחשבות פון די אידיש די היסטאריע זייט זייטן זמן החורבן לפחות באמת איז עס מיטן חורבן בית ראשון ווי אונז לערנען לפחות פארדעם פארשטיין ווייסן אונז נישט אבער לפחות זייט די ערשטע חורבן קען מען מען קען מסביר זיין די גאנצע אידישע היסטאריע און די אידישע היסטאריע מיין איך מיין איך נישט די מלחמות מיט די דעיטס איך מיין די די צדיקים די סארט עבודת השם וואס זיי האבן גערעדט די סארט תורה וואס זיי האבן גערעדט די סארט עבודה וואס זיי האבן גערעדט ס'איז אלעס אופנים צו פרובירן צו ברידזשן די קאמיוניקעישן געפ, ס'איז אלעס אופנים צו פרובירן צו טרענסלעיטן וואס די תורה זאגט פאר אונז, און וואס אונז זאגן פאר אים, וואס גאט זאגט פאר אונז, וואס אונז ווילן צוריק זאגן פאר אים, טרייען רעדן אדורך. דער דער רמב ם זאגט, פארוואס האט עזרא הסופר מיט די אנשי כנסת הגדולה מתקן געווען שמונה עשרה? זאגט דער רמב ם, ווייל אזוי ווי עס שטייט אין ספר עזרא זיי געטראפן די אידן האבן זיך צעמישט מיט די גוים ובניהם חצי מדבר אשדודית חצי מדבר יהודית זיי האבן קוים גערעדט קענט מען געווען עלגי שפה זיי האבן נישט געהאט קיין שפראך נישט געקענט רעדן ממילא זיי האבן נישט געקענט דאווענען אויך נישט האב איך געפרעגט א איד די וואך א גוטע חבר רבי ארי' און און וואס מיט דער אייבערשטער איז דאך דא הלכה תפילה בכל לשון מפרשים פרעגן עס תפילה בכל לשון מ'קען דאך דאווענען אויף אידיש אויך אויב מ'דאווענט אויף צוויי חצי אשדודית און חצי עברית איז עפעס א פראבלעם מ'קען דאווענען חצי אשדודית וועם שטערט עס? אבער עס איז דער רמב ם האט געכאפט דא אזא ריכטיגע זאך ווען א מענטש רעדט האלב אשדודית האלב אידיש און ער מאכט אויף א חומש דער חומש איז נישט אויף אשדודית דער חומש איז אויף אויף לשון הקודש און ער וויל רעדן מיט די גאט ער וויל דאך רעדן מיט אלהי אונז דאווענען דאך צו אלהינו ואלהי אבותינו יא אויך אלהינו און אויך אלהי אבותינו דארף דאך אז עס זאל זיין די זעלבע גאט יא אונז ווילן דאך דאווענען צו דעם גאט און אונז און זיי פארשטייען זיך נישט מיט אים, זיי רעדן זיין שפראך, מען ווערט מורא'דיג פראסטרעיטעד, א מענטש האט נישט קיין וועג זיך ארויס צו מבטא זיין, נאכדעם ווערט ער צוקריגט מיט גאט, ס'ווערט דור הפלגה, נאכדעם ווערט פאלט ס'פאלט די גאנצע מגדל ועיר וראשו בשמים, וואס דאס איז דאס איז וואס אונז דארפן מאכן, ס'פאלט. און זאגט די רמב ם אנשי כנסת גדולה איז איינער פון די ערשטע אויב מען וויל פארציילן די מעשה אויף אידישע היסטאריע וואס איך פארצייל די ערשטע מענטשן אזוי ווי די גמרא זאגט החזירו עטרה ליושנה זיי האבן געטראפן א וועג שטייט אין גאט אין תורה האל הגדול הגיבור והנורא אונז פארשטייען דאך נישט מיט דעם אונז פילן נישט גדול והנורא איז ער מצד עצמו אונז גלייבן גלייבן איז נישט די ווארט גלייבן גלייבן אלע אידן הכל אלע זענען כשר אלע גלייבן נישט די פראבלעם זאל יוצא זיין הלכות אמונה אונז דארפן דאך פילן, אונז דארפן דאך קענען רעדן מיט דעם, עס דארף דאך זיין תורה שלנו, עס דארף זיין אונזער שפראך, יא, מורשה קהלת יעקב, שפעטער דארף עס זיין א מתנה, עס דארף זיין כלת משה, און אונז רעדן עס נישט, זאגט גדול, דארפן מאכן א ברידזש, וואס האבן די אנשי כנסת הגדולה געטון, זאגט די גמרא, פארוואס הייסן זיי גדולה? זיי האבן געמאכט א ברידזש, די ערשטע ברידזש, זיי האבן געמאכט א ברידזש, דו קענסט, א איד קען זאגן האל הגדול הגיבור והנורא און עס מיינען, ס'גייט טאקע זיין אפשר א אנדערע פשט, א הן הן גבורותיו עפעס א נייע פשט, אבער זיי האבן זיך זיי זיי אין זייער דעת זיך מתיישב געווען אז דאס איז דער פשט, נישט געווען סתם א שטיקל תורה. זיי האבן עס פארשטאנען, ס'האט געשטימט צו זיי, איז האבן זיי געקענט איבערגיין די בריק. און באופן כללי אזוי ווי דער רמב ם זאגט גאנצע פארוואס האבן זיי געמאכט שמונה עשרה, זיי האבן געזאגט לא, לאמיר טראכטן וואס איז תפלה. תפילה איז וואס א איד דארף, צרכי בני אדם. לאמיר מאכן א ליסט פון צרכי בני אדם. מען מאכט א ליסט, קומט אויס צו אַכצן זאכן, נײַנצן זאכן. ליסט פון צרכי בני אדם, שרייבן די ליסט. אה, יעצט קען מען טרעפן לשונות פון פסוקים, ווער ס'קען תפילה, אלע מפרשי התפילה זענען מסביר אלע לשונות התפילה כמעט זענען לשונות הפסוקים, לשונות פון תנך. אז מ'האט מסדר געווען הערליך אריינלייגן, א מענטש א איד וועט זיך זאגן איך וויל דאווענען אבער איך פארשטיי נישט, איך ווייס נישט וויאזוי מען דאווענט, מיין גאט רעדט א אנדערע שפראך פון מיך, איך בין אויף פראנצויזיש, איך בין אויף אשדודית, איך בין אויף אראמיש, און ער איז אויף לשון קודש, איך פארשטיי זיך נישט מיט אים, אה! ברוך השם ס'דא א סידור, קוק אריין אין די סידור, און וואס זעט ער אין די סידור דער איד? נישט א חיוב, מען דארף פארשטיין, די אנשי כנסת הגדולה האבן נישט געמאכט עפעס א נייע חיוב, עכשיו צריך לומר די ווערטער, אויב איינער האט אייגענע ווערטער און ס'שטימט אפשר דארף ער נישט בכלל זאגן די ווערטער. אבער זיי האבן געהאלפן אידן, זיי האבן געהאלפן, זיי האבן געזאגט, געבן פאר דיך די סידור און דאס איז אריגינעל, היינט איז די סידור ארבעט אויך נישט אפשר דארף מען מאכן א נייע, אבער וואס זיי האבן געטון אריגינעל איז, זיי האבן געמאכט די סידור און זיי האבן געזאגט, קוק אריין אין סידור וועסטו זען, ממש ער זאגט פונקטליך וואס דו ווילסט זאגן, ס'איז א געוואלדיגע רעסעפי באופן כללי, אלע כללים, יעדע זאך וואס א מענטש דארף, איך דארף פרנסה, איז דא א ברכה, איך דארף. דעת איז דא א ברכה איך דארף תשובה איז דא א ברכה פאר יעדע זאך איז דא א ברכה און עס איז הערליך און קלאר און מען קען עס זאגן און עס איז אונזער טראדישן און אונזער תורה דאס איז די אנשי כנסת הגדולה געטוהן צו צוריק צוריק קאנעקטן און אזוי ווי די נביאים זאגן צום סוף אז אהפוך כל העם שפה ברורה לקרוא כולם בשם השם די גאנצע זאך איז מוז זיין א קלארע שפראך מען קען רעדן די זעלבע שפראך. ווי גאט און אזוי ווי איך זאג די שמועס למשל איך זאג יעצט וועגן אנשי כנסת הגדולה אויף דעם דארף מען פארשטיין דארף מען לערנען דארף זיך אריינקוקן אין די רמב"ם פארשטיין א גרויסע חלק זענען עוסק אין כאילו היסטארישע חקירה אונז מיינען נישט די היסטארישע חקירה אונז מיינען צו ארויסהאבן צו פארשטיין א משל ווי אזוי קען מען ברידזשן די לענגוויטש געפ ווי אזוי קען מען מאכן א בריק וואס אונז קענען אריבערגיין. און אפשר איז דאס צו א לאנגע וועג, אפשר קען מען זאגן פשוט מען קען טון וואס מען דארף, ס'איז דא אנדערע וועג זאגן לאז אפ אלעס וואס, מאך א נייע האט דער ר' נחמן ברסלב האט געזאגט, ס'איז שוין צו צו צו צופיל אריינגעקוועטשט אין די סידור, מאך דיין אייגענע תפילה, ס'איז שוין אויך א וועג, אבער עס ווייטער פראביר צו ברידזשן, וואס זאגט דער ר' נחמן? ר' נחמן זאגט קוק אריין, קוק אריין די זעלבע שטיקל רמב"ם וועסטו זען אז דער רמב"ם זאגט אז עיקר תפילה מדאורייתא אזוי ווי ס'איז געווען ביז יעצט און אזוי ווי אפילו נאכדעם בלייבט עס, איז פשוט צו רעדן צו גאט אויף דיין אייגענע שפראך, נו, זיי האבן דיך געוואלט העלפן האבן זיי געמאכט א סידור. און אז די סידור ארבעט נישט פאר דיך, דו פילסט דיך נישט, דו טרעפסט דיך נישט אין סידור, איז גיי צוריק צום אריגינעל, ווער שטערט דיך, מאך אן אייגענע דאווענען, זאג זאג זאג דיינע אייגענע ווערטער, מאך התבודדות, אז דו קענסט נישט דאס, ער האט דיך געגעבן עצות ווי דאס צו טון, וכו' וכו' וכו', אה, דאס איז כלל כל התורה כולה, דאס איז כלל כל עבודת ישראל בגלות, אחר החורבן, צוריק צו בויען די שפראך, די בנין וואס איז געבויט פון שפה קדושה, פון שפה ברורה, שפה ברורה ובנעימה קדושה דארף מען האבן, און אמאל זאגט מען פשוט אלף בית.

אפשר איז דא א עצה, זאל גיין אויף אלף בית, טראכטן אלף, אלף איז, כ'ווייס נישט, סיי מינע, נע. אלף איז עפעס, איך בעט עפעס, בית, און אזוי ווייטער, ס'איז פשוט א עצה, ס'איז נישט עפעס א מורא'דיגע סדר, ס'איז א סדר, ס'איז עפעס, ס'איז עפעס א וועג צו טראכטן, צו ברידזשען די לענגווידזש געפ. און אזוי איז ווער ס'לערנט די כוונות, כוונות פון בין המצרים.

תמורות, מען קען עס איבערטייטשן אין א אנדערע אין א אנדערע וועג, א קאוד הייסט עס בעצם, יא א קאוד, הייסט א סייפער, אנשטאט שרייבן די ווארט שרייב איך א אות פריערט, ס'איז ממש א סייפער, וואס מען רופט סייפער אין ווער ס'לערנט. איז, זאגט די אריזל, וואס איז די כוונה פון בין המצרים, די סוד איז אז פרובירן אריינצושיינען אין דעם לבושים פון די שם הוויה, די ט ד ה ד כ ו ז ו און אזוי ווייטער, אריינשיינען אין זיי די שם הוויה עצמו. דאס הייסט, גלות מיינט אז אונז רעדן זיך נישט די שם הוויה. ס'איז אלץ א משל, ווייל מען רעדט די גימטריא פון שם הוויה רעדן אונז כל שכן נישט, דארט מיינט דאך די נקודה. אונז רעדן עפעס א צווייטע שפראך, עפעס א שפה, עפעס א לבוש, שפה מיינט דאך אויך אזויווי א א כלי, אזויווי די עק פון א קלייד, יא? עפעס א לבוש, עפעס א, עפעס א. א טרענסלעישן און פארשטייט נישט דו זעסט איינער קוקט אין א סדרה אריה זעהט שטייט דא טז ד ד ה ד ד מה זה טז ד ד ד ד כאב נישט געהערט פון דעם יאר ס'איז אויך גימטריא ח ו בית אוסיס און נטפרי אבער ס' וואס איז דאס אה זאגט ער לענד ער פארשטיי אה דאס איז בעצם שם הוויה נאר געשריבן ראנג געשריבן אויף א אנדערע קאוד און די עיקר פון חרבן מיינט אז נישט דא די שם הוויה, נאר דא די אלע קאודס, אלע שבעים לשון, אלע מיני לשונות, אלע מיני, אבער די לשונות העלפן אונז נישט, היינט איז דא מענטשן וואס רעדן נעטיוו לענגווידזש, וואס איז די נאטירליכע שפראך פון א מענטש, פון זיין נשמה, היינט דאס רוב מענטשן רעדן פסיכאלאגיש, יא, פסיכאלאגיש, דא אזא שפראך ס'הייסט פסיכאלאגיש, און פסיכאלאגיש איז דא א איגו און ס'איז דא אלע מיני מושגים וואס אין די פאפולער קולטשור אפילו ווער ס'איז נישט קיין פסיכאלאג רעדט די שפראך. דארף מען טרעפן א וועג דאס צו קאנעקטן, די זעלבע זאך דא נאך צענדליגע שפראך, ס'איז דא א שפראך וואס הייסט ביזניש, יא, מען רעדט אויף ביזנעס שפראך, יא, ריווח, הפסד, וכו' וכו', און ווער ס'לערנט למשל מדרשים, ווייטער, וואס איז מדרש? מדרש איז אלץ וויאזוי מען קאנעקט די מושגים, און גאט אין די חומש איז ער איש מלחמה און אין חזל איז ער א איז ער א רבי אדער אמאל א א שופט א דיין אלע מיני ווערטער און קאנצעפטס וואס מען קען עס קאנעקטן מיט דעם, און איך טראכט. כ'וויל אנקומען צוריק צו צו איכה, כ'טראכט אז אסאך, ס'דא צוויי סיבות פארוואס מ'קען לערנען עפעס, אסאך מאל צומישן אונז די צוויי סיבות, מ'דארף וויסן פאר קלאר, כ'קען לערנען א ספר ווייל כ'וויל לערנען א נייע זאך, חכמת המאטעמאטיק, כ'וויל לערנען מאטעמאטיק, און כ'לערן דעם ספר, ס'הייסט איך לערן אז בעצם ס'דא חקירות וועגן דעם, אבער בעצם לערן איך א נייע זאך, איך בין מקבל פון דעם ספר וואס צו לערנען. נאכדעם איז דא ספרים וואס מ'לערנט, נישט ווייל מ'וויל עפעס לערנען ניי. אמאל ליינט ער איינער למשל א נאוועל יא וואס לערנט ער דארט ער לערנט עפעס ניי ניין נישט דווקא ס'איז קיינמאל נישט געשען דער מעשה וואס ער טרעפט וואס ער לערנט איז זיך אליינס דאס הייסט ער טרעפט א איינער קענסט זאגן ער טרעפט חברים אנשטאט פון טרעפן אינפארמעישן טרעפט ער חברים א מענטש האט געוויסע פארשידענע צרות פארשידענע מביכות פארשידענע פראבלעמען ער זעט אה דא איז דא איינער וואס האט אזוי גוט ארויסגעברענגט אזוי קלאר ארויסגעברענגט ממש די פראבלעם וואס איך האב ממש די נקודה, די סארט מענטש האט די סארט חברים, די סארט פראבלעם מיט זיין ווייב, די סארט פראבלעם מיט זיין באס, די סארט פראבלעם מיט זיין ראש ישיבה, די סארט פראבלעם מיט זיינע קינדער, wow! נו, און אמאל ווייסט איך א סעלושען, ס'איז א וועג ארויס, אמאל פון פארשטיין אליינס זעט מען שוין גלייך וואס קען די עצה זיין, אפילו אן דעם האב איך א חבר, פיל איך זיך נישט בדד, פיל איך נישט עלנד, יא, בין איך נישט אליינס. ווייטער, ווען א מענטש האט נישט קיין שפראך, זאגט איכה ישבה בדד, דאס איז די נקודה פון פון די קינות, יא, פון די נקודה פון איכה, זי איז אליינס, ווייל זי איז אליינס, קיינער פארשטייט מיר נישט, איך האב נישט קיין שפראך, איך רעד איין שפראך, מיין נשמה רעדט איין שפראך, און דו און דו רעדסט א צווייטע, יעדער איינער רעדט א צווייטע שפראך. און איך וויי איך פרוביר צו זאגן זאכן זיי פארשטייען זיך נישט. אה, איז וואס די סעלושען? דאס דאס ספר איכה איז בעצם א סעלושען שוין צו די בדידות, יא? דעם זאגן זיי אין דעם ליגט שוין א נחמה. קומט ירמיה הנביא, ער איז א נביא, וואס איז דער דזשאב פון א נביא, נביא טייטש ספאוקס פערסאן יא, א נביא קען רעדן פאר א צווייטן, ער קען רעדן פאר די שכינה, און ער זאגט, שכינה'לע דו ביסט נישט קיין אליינס, ביסט טאקע אויף גרויס צרות, ביסט טאקע זייער סעד, אבער קום לאמיר מאכן א גאנצע ספר פון אלף בית, פון דריי מאל אלף בית, פון פאעטרי, פון קינות, לאמיר ארויסברענגען וואס דו מיינסט, און און מען לערנט קינות, און אמת, איך האב געזאגט פריער וועגן די סידי, אויב מען לערנט עס כדי צו לערנען, נישט פאר דעם איז עס באמת געמאכט, עס איז ווייל אוודאי זייער גוט צו לערנען, און און שפעטער קען מען, אויב מען אויב מען פארשטייט אז עס איז דאך אלעס געמאכט וועגן דעם, קען מען פרובירן עס צו קאנעקטן, אבער עס איז נישט באמת געמאכט פאר דעם, פארוואס איז דא א בוק קינות? פארוואס איז דא א ספר איכה? ווייל ווייל אין איכה שטייט נישט קיין שום חידוש, און מען וועט פרעגן וואס איז דער חידוש פון ספר איכה, איז דא ראשונים, רלבג, אפשר דארף מען קוקן וואס ער זאגט, זיי זוכן אויף יעדע

כדי מיטצופילן. וואס הייסט כדי מיטצופילן? כדי צו טרעפן איינער וואס פילט אזוי ווי מיך. אז ס'גייט א איד, די איידיעל קינות, עס איז בעצם אזוי, עס קומט א איד תשעה באב, תשעה באב דערמאנט ער זיך פון די חורבן, יעצט פארשטיי אונז קענען זיך דערמאנען פון די חורבן אין די בראד סענס וואס אונז רעדן, און. וואס וואס טוט מען וואס טוט מען ס'איז א גרויס פראבלעם אונז זענען באמת אזוי צוריק צו אונזער מצב איך טאנץ אגאנצע צייט צווישן אזויווי א היסטארישע פשטים און די פאקט אונז זענען אין א גרויס חרבן אין אלע אופנים נישט אין די פאליטישע אופן די גראדע נישט גראדע די פונקט די זאך וואס מ'זאגט אסאך אין איכה איז נישט אזוי שלעכט יא ס'איז דא א אידישע מדינה ברוך השם און ס'איז דא ווער ס'וואוינט אין אמעריקע שטייט אויך גאנץ גוט און אזוי ווייטער די אידן האבן געהאט שווערערע מצבים אקעי אבער מען דערמאנט זיך וואס איז געווען אין פילע דורות יא און מען קען רעדן וועגן דעם אבער איך מיין אונזערע זיידעס חיי זענען געווען אין די איינע פון די שווערסטע צייטן פון אידן סינס עווער יא עס איז נישט אזוי לאנג צוריק און אונז אלע טראגן די שטעמפל פון דעם אונז אלע אידן וואס זענען געבוירן אין די אין די דורות נאך נאכן האלאקאוסט טראגן אלע די שטעמפל פון די האלאקאוסט פאקט. נאך א פאקט און פרומע אידן מאכן זיך נישט וויסענדיג דערפון אבער ס'איז א פאקט און אונזער גאנצע רילעישאנשיפ צו גאט אונזער גאנצע רילעישאנשיפ צו די תורה אונזער גאנצע וועג וויאזוי רילעישאנשיפ צו די וועלט צו די גוים צו די אידן איז אפגעשטעמפלט מיט א חותם פון וואס מען רופט האלאקאוסט סורווייווער וואס מען רופט סעקאנד דזשענערעישאן טירד דזשענערעישאן נישט קיין חילוק דאס איז וואס ס'איז ס'איז א פאקט און באמת און בפרט אויף פרומע אידן איז דאס א מחנך פרומע אידן א גרויס פראבלעם אונז האבן מיר נאך נישט געטראפן קיין ווערטער פאר דעם אונז אונז ווארטן נאך אויף אונזער ירמי' הנביא וואס זאל שרייבן א ספר איכה נישט ווייל אונז דארפן איינער זאל אונז זאגן אזוי ווי די סאטמאר רבי מיינט און די אנדערע וועלכע עבירה האבן אונז געטון א חילוק וועלכע עבירה אונז זענען דאס איז נישט די פראבלעם מ'האלט נאכנישט דארט אויספיגערן וועלכע עבירה עס איז געווען אפשר אין צוויי הונדערט יאר וועט מען דאס אויספיגערן מען דארף געבן צייט פאר יעדע זאך. און וואס אונז זוכן איז איינער זאל פשוט ארויסגעבן וואס גייט דא פאר, זאל אונז פארציילן זיך אליין, זאל טרעפן איינער וואס וועט קענען זאגן וואס אונז פילן, וואס אונזערע זיידעס האבן געפילט, וואס אונזערע טאטעס האבן געפילט, וואס אונזערע פעטערס האבן געפילט, וואס, זאל דאס זאגן, און ס'איז באמת דא, איז דא אסאך ליטערעטשור יא אויפן האלאקאוסט, מענטשן פרובירן, און כ'האב געקוקט היינט פונקט ס'איז דא קינות, מ'האט געשריבן אויפן אויפן שואה יא, ס'איז דא פון אלע פארשידענע מענטשן. איך בין געווען אין דעם פולמוס צו מ'זאל יא זאגן, איך מיין אז מ'קען זאגן קינות אויף די קינות. ס'איז דא, ס'איז דא איינס, איינס צוויי פון, ס'איז דא א גרויסע בוק, איינער האט געמאכט א שיינע ליקוט פון אפשר הונדערט אנדערע קינות פון אנדערע קהילות, מענטשן האבן געשריבן, איינס אדער צוויי אפשר, אלע פון זיי זענען טרויעריג, ווייל ס'דערמאנט דיך פון א פאקט. אבער בתור מ'זאל זאגן אז די קינה גיבט ארויס וואס מ'דארף דא ארויסגעבן? אה. מ'קען זאגן, מ'קען זאגן קינות אויף די קינות. דאס איז, דאס איז גם נביאיה לא מצאו חזון מה', אונז האבן נישט געטראפן, אונז האבן נישט געטראפן קיינער זאל ארויסגעבן וואס וואס גייט דא פאר, וואס אונז פילן דא. און וואס אונז פילן בעמקי הלב, יא, אונז קען מען זיך נישט ארויסגעבן, און אונזערע, אסאך פון אונזערע זיידעס האבן בכלל נישט גערעדט וועגן דעם. פארוואס האבן זיי נישט גערעדט וועגן דעם? צו פעינפול, יא? ער האט נישט קיין ווארט. אויב ער וואלט געטראפן א ווארט וואלט ער אפשר, כ'רעד נישט פון הילינג, אפשר וועט מען זיך אויסהיילן פון דעם. כ'רעד נאכנישט פון דעם. כ'רעד פשוט פון זיין פון נישט זיין עלנד פון נישט זיין בדד בדד איז דאך די גרעסטע צער די גרעסטע פראבלעם פון דער וועלט און רעדן זיך און די זעלבע זאך מיט גאט באמת אונז האבן נישט געטראפן קיין וועג צו רעדן מיט גאט וועגן די האלאקאוסט נאכנישט ס'דא אסאך ס'דא קאנסערוואטיוו און אלע מיני אויבער חכמים וואס מאכן טעאלאגיעס מיט זאכן שוין איך ווייס נישט איך בין נישט קיין איינער פון זיי נאך נישט מורא'דיג מוצלח. ירמי' הנביא האט געטראפן איינס, דארף מען זיך געדענקען, צוריק צו די היסטאריע. אין זמן בית ראשון, זמן בית שני, איז געווען די טראגעדיע, און ס'איז געווען אסאך מענטשן וואס האבן ארויסגעפאלן, אבער אונז האבן גע'ירש'נט א טראדישאן וואס האט געטראפן א וועג ארויס פון דעם. ירמי' הנביא און עזרא הסופר אין זיין וועג, און און די אן יחזקאל הנביא אין זיין וועג, מ'זעט דאך טאקע אנדערע וועגן, אבער יא, זיי האבן געטראפן ווערטער, זיי האבן געהאט אזויפיל קוראדזש מיט די שכינה, אזויפיל שפראך מיט די שכינה, אזויפיל שפראך מיט די געטליכקייט, אזויפיל שפראך מיט די היסטאריע, מיט די וועלט. זיי האבן ארויסגעגעבן דאס, און דאס איז א חידוש נפלא, עס איז א געוואלדיגע זאך, רוב, נישט אסאך מענשטן, נישט אסאך נעישאנס, און מ'רעדט שוין, נישט אסאך גרופעס האבן געטראפן ווערטער וואס געבן ארויס וואס גייט פאר ביי זייער חורבן, יא, דער דער דאליי לאמא כידוע האט געגאנגען זוכן ביי אידן, וואס טוט מען אין גלות, יא, ער האט צוויי טויזנט יאר געלעבט נישט אין גלות, וויאזוי לעבט מען אין גלות, ס'נישט קיין פשוט'ע זאך, און די נביאים, די איכ, איכה, וואס האבן עס ארויסגעברענגט, האבן ארויסגעברענגט די פראבלעם.

די גאנצע די גאנצע דילעמע די גאנצע זאך דרייט זיך ארום דעם טרעפן א וועג ווי אזוי דאס צו זאגן און דאס דאס איז געווען וואס אה דארף איך אנקומען צו די זוהר זוהר הקדוש די ממש ממש דאס איז די זוהר'ס נושא אין ספר איכה און כל התורה כולה אוואדע די גאנצע ספר הזוהר איז געמאכט אנהייבן צו מקיים זיין דעי אז שפה ברורה לקרוא בשם השם צו געבן א שפראך צו געבן שפה לנאמנים צו געבן א שפראך פאר די שפראכלאזע צו געבן א ווערטער פאר די ווערטערלאז צו געבן צו פתח פיך לאלם יא די גמרא זאגט טענינן ליתומים משום פתח פיך לאלם אויב מיר זענען יתומים היינו ואין אב יא זיי האבן נישט קיין טאטע און זיי האבן נישט קיין ווייסן נישט וואס ווער זיין טאטע איז זיי האבן נישט קיין ווארט וואס אים צו רופן קורא לו אבא זיי האבן נישט אזא ווארט דארף זיין פתח פיך לאלם דארף מען מאכן א דינגען א טוען יא דארף מען טרעפן איינער א משורר א מליץ מליץ יושר וואס הייסט מליץ יושר אויכעט ער טרעפט עפעס חידושים ער רעדט פאר דיך ער קען רעדן פאר דיר. און דאס דארף מען עס טרעפן און די גאנצע דזשאב פון די זוהר זוהר איז א ספר וואס איז זייער קלאר נאך א זאך יא און די תורה און זיי רעדן קען רעדן פון אונזער דור ספעציפיש פון די האליקאוסט פון אלעס וואס איז גא קען רעדן פון אין שבכל דור ודור יא די אידישע היסטאריע איז דאס עס איז א פאקט און ס'גייען ארום מענטשן און זאגן עס איז א פאקט און און און פאר אסאך פון די חורבנות פון די טראומא פון די פון די סקארס וואס אונז טראגן וואס אונזער תורה וואס אונזער ירושה איז אין די דמות פון די סקארס פון שבכל דור ודור פון די גאנצע סדר ווי מיר זענען אנגעקומען דא און נישט נאר פון אונז אונז זענען א חלק פון די גרעסערע וועלט און די וועלט האט אויכעט זיינע פראבלעמען און זיינע מהפכות און זיינע מצבים. א גרויסע חלק פון דעם אונז באמערקן בכלל נישט אז ס'איז דארט, אונז באמערקן בכלל נישט אז ס'איז אזוי, יא, ווער ווייסט אז די גאנצע תורה פון גמרא, יא, די גמרא איז א ספר, אונז אונזער תורה איז, אידישקייט איז אין א געוויסע זין די גמרא, איז אויכעט א פרי, ס'איז א, ס'איז מ'קען זאגן כמעט ס'איז די סקאר וואס איז געבליבן פון חורבן בית המקדש. איי וועט איינער פרעגן אוודאי אזוי איז תורתך מען לערנט די זעלבע תורה וואס מען האט געלערנט פארן חורבן אזוי ווייטער יא איז אלץ גוט אבער עס ווערט אויסגעפארעמט דורך די פאקט דורך די שפראך פון וואס עס ווערט גערעדט און די חכמים רבי יוחנן בן זכאי און אזוי ווייטער זיי האבן געטראפן עפעס א וועג דאס צו טוהן אבער אז מען אז מען ווייסט דאס נישט אז מען קען עס נישט זאגן איז איז איז איז מען בדד איז מען אליינס און נאכדעם ווערט מען צעקריגט נאכדעם ווערט מען ברוגז און צוויי מענטשן וואס זענען בדד וואוינען אין איין הויז איז עס איז א רעסעפי פאר דיזעסטער ער גייט מוזן בדרך הטבע זיך צעקריגן און עס איז נישט קיין פלא אז רוב אידן אינקלודינג אונז, געבן זיך נישט קיין עצה מיט די תורה. ווייל ווייל אונז זענען עלנד, און די תורה איז עלנד פון אונז, און אונז זענען עלנד פון איר. ביידע איינס, ס'איז ביידע איין מעשה. און די זוהר איז זייער קאנטשעס פון דעם. איינע פון די זאכן וואס די זוהר, וואו, איינע פון די זאכן וואס כ'האב ליב אין זוהר, איינע פון די זאכן וואס די זוהר טוט זייער גוט, אנדערש פון רוב ספרי נגלה, אוודאי מ'לערנט נגלה, מ'לערנט מדרש קען מען זען דאס, אבער עס איז נישט גענוג קלאר. איינע פון די זאכן וואס די זוהר טוט זייער קלאר איז צו זיין זייער קאנטשעס פון דעם און עס מאכן עקספליסיט, ארויסברענגען אז אונז זענען אין א פראבלעם, אונז דארפן דא אויסלייזן די תורה, אזוי ווי אונז דארפן זיך אליינס אויסלייזן. און וועגן דעם ערלויבט ער זיך צו פרעגן קשיות, יא, כאילו אפיקורסישע קשיות. אסאך מאל, אפאר מאל זאגט דער זוהר, וואו למדני אז אז אין די תורה מעג מען פרעגן קשיות ווייל אונז ווילן דאך פארשטיין, אונז ווילן דאך נישט פורק עול זיין, אונז פרעגן נישט כדי כדי להתריס, אונז פרעגן צו פארשטיין, אבער קיין שום, אפילו אין מורה נבוכים טרעפט מען נישט אזעלכע גוטע קשיות ווי זוהר טרעפט, אמת'דיג. מורה נבוכים איז טעארעטיש, למדני פילאזאף געזאגט אזוי, יש לעיין. דער זוהר פרעגט די די עקזיסטענשאל די עכטע קשיות וואס אידן איז שווער, דער זוהר, איך ווייס למשל, רעדן צו איין גוי, למשל אין פרשת שלח האט מען, איינע פון די דריי לעצטע פרשות איך געדענק און די זוהר ער זאגט עס בשם א גוי א גוי די קשיא פון ווי וואס די אייבערשטער האט ליב די אידן און די אידן זעהט זעהט אזוי אויס יא קוקט ארום אין די וועלט זעהט אויס דאס איז די פאלק וואס די אייבערשטער האט די מערסטע ליב דאס איז א קשיא וואס מען קען נישט מען קען עס טרעפן אין כוזרי די זוהר פרעגט דאס אין די קלארסטע וועגן ער פרובירט צו געבן א תירוץ צו די תירוץ איז גוט אדער נישט אבער מען זעהט אז ער וויל ער וויל ער וויל זיך אן עצה געבן מיט די פראבלעם. און די זעלבע זאך פון ספר איכה לאמיר אנקומען צו מגילת איכה א סעקנד די זוהר פארציילט א דיבעיט א דיאלאג א דיבעיט א וויכוח צווישן די בני חוץ לארץ און די בני ארץ ישראל ווער קען עפענען ספר איכה און די לשון וואס ער זאגט ווער קען עפענען די אלף בית וואס גאט וואס די די האר פון די וועלט רבון העולמים האט געשיקט לבכות ולהספיד אויף חורבן ביתו און ער זאגט דאך ממש ער זאגט דאך ממש די נקודה וואס פאר מין שאלה איז דאס ס'הייסט ווער קען זאגן ס'דא אסאך פירושים וואס כ'האב שוין געזאגט און וואס מ'וועט נאך זאגן. אויף די וויכוח וואס בעצם פארוואס איז דא אזא וויכוח אבער די ערשטע זאך די ערשטע סטעפ סטעפ זירא פון די אלע פירושים מוז זיין דאס אז דאס איז א שאלה ווער קען מפרש זיין מגילת איכה רבותי גייטס ארום אין די גאס ברחובות ובשווקים מוצאי שבת זוך ארום מי יכול לפרש א' ב' זה ווער? איינער קען עס מפרש זיין? כדי עס מפרש זיין דארף מען דאך וויסן וואס די חורבן איז. מען דארף וויסן וואס אונזער חורבן איז, מען דארף וויסן וואס די חורבן שבכל דור ודור איז. און מען דארף וויסן ווי אזוי די פסוקים, די אלף בית, און מען קען אפילו נישט זאגן די ווארט פסוקים ווייל קוים וואס אונז ווייסן וואס עס שטייט דארט. ס'איז עפעס אלף בית, ס'שטייט דארט עפעס אותיות. מ'דארף וויסן וואס די פסוקים, ווי אזוי זיי זענען מדבר, יא, ווי אזוי זיי רעדן דאס. און אפשר פון דעם און אנקומען צו עפעס, אבער ווי אזוי, דאס דארף מען וויסן. און ס'איז יעדע איינע, יעצט קען מען מאכן א גאנצע סימפאזיום, מ'קען צאמנעמען אלע חכמי הדורות, מ'קען צאמנעמען אלע מיני סארט קהילות ישראל, יא אמרו נא קהילות ישראל, מי יכול לבכות על החרם? מי יכול לבכות על החורבן שלנו? ווער קען אונז זאגן וואס איז ראנג מיט אונז? ווער קען אונז וויינען אביסל פאר דעם? אונז מאכן וויינען, יא. עטליסט נישט זיין פארקלאפט, עטליסט וויסן ווי אונז זענען, ווער קען דאס טון? און די זוהר פארציילט כאילו גייט גייט מען צו די בני חוץ לארץ מען גייט צו די בני הגלות די ווייטסטע אידן לאמיר זאגן באופן הכי רחב אלעס לאמיר טרעפן די מערסטע פארוואגלטע איד ווער קען ווער קען אונז פארציילן צער השכינה ווער קען אונז פארציילן צער הגלות לאמיר זוכן די מערסטע פארוואגלטסטע איד די פון די ווייטסטע איד די מערסטע פארגויערסטע איד יא הדר בחוץ לארץ כאילו עובד עבודה זרה, ס'דא אין דעם אויך לעוועלס, אבער ווער קען אונז טרעפן די מערסטע פארגויאישטע איד, די מערסטע פארלארענע איד? אפשר העט ער אונז קענען ארויסגעבן וואס גייט דא פאר? לאמיר ליינען, כ'ווייס ווער ס'האט געשריבן אויפן האליקאסט, אפשר ער העט אונז מסביר זיין? אפשר העט ער אונז זאגן וואס גייט דא פאר? כ'רעד נאכנישט פון ווער ס'איז גערעכט, זאג מיר בכלל וואס גייט דא פאר זאל נישט זיין עלנד? אפשר. אפשר פארקערט, אפשר דארף מען גיין טרעפן דער גרעסטער צדיק, דער צדיק יסוד עולם, דער גרעסטער בעל השגה, דער גרעסטער בעל מדריגה, דער גרעסטער תלמיד חכם, וואס ער פארשטייט, ער פארשטייט וואס מיינט, וואס דער אידעאל וואלט געדארפט זיין, יא? וואס איז דאס ציון במשפט תפדה ושביה בצדקה, וואס איז דאס אחרי כן יקרא לך קריה עיר הצדק קריה נאמנה, האסט אמאל געהאט אפילו א חלום פון א קריה נאמנה? דו ווייסט אפילו ווי ס'זעהט אויס אזא פלאץ צדק ילין בה? דו ווייסט דאס מיינט צדק במובן פון צדק, צדק במובן פון די שכינה, לא לן אדם בירושלים וחטא בידו, דו ווייסט האסט בכלל א פיקטשער פון אזא סארט זאך? אפשר דארף מען טרעפן די גרעסטע צדיק? איז דא די צוויי צדדים, און איך זאג עס אין די ברייטסטע אופן, דאס איז באמת די וויכוח וואס די זוהר רעדט ארום. איז מען קען אביסל אריינגיין מפרט זיין און אונז זענען פון די אונז זענען ביידע פון די זאכן סאו דזשאסט טו בי קלער אונז פארשטייען זייער גוט ביידע דזשאסט אביסל אריינקלערן מיט צוויי צדדים די איינציגסטע וואס פארשטייט אמת'דיג גלות השכינה זענען די גרעסטע אפיקורסים עובדי עבודה זרה, פרייאקן, אוכלי נבילות וטריפות, אם יהיה נדחך בקצה השמים, יא, אין די עק פון הימל, אין אלע מובנים פון הימל, דאס דאס זענען זיי זענען די מענטשן, די איינע אנדערש זיצט א איד און א רבי מיט זיין יא רבי'שע תשעה באב בענקל און. עפעס גרויסע משכיל גרויסע ביי און אלעס, ער גייט מיך זאגן וואס הייסט חרבן, ער גייט מיך וויינען פאר די חרבן, ער קען וויינען, פארוואס קען ער וויינען פארוואס נישט, כאן צריך לבכות וויינט ער, נו, ער קען ער ווייסט בכלל וואס מיינט צו זיין אין גלות, ער ווייסט בכלל, האט ער אמאל געהערט פון וואס ס'מיינט צו זיין שמעו כי נאנחה אני, יא ער ווייסט וואס מיינט, פעלט אים גארנישט געבוירן מיט א.

איז דער שיקערס יום טוב אדער דער פורים רב'ס יום טוב, די לץ, די בדחן, יא, ער איז, דאס איז זיין, היז טיים טו שיין, יא, מען רעדט, דאס איז דיין, זיינע אושפיזין ווי מען זאגט. אה, פסח איז דער פרומער בריסקערס יום טוב, ווען מען קען טרעפן חומרות, און אזוי ווייטער. חנה, סוכות איז דער וואס האט ליב צו בויען סוכות און מאכן נוי סוכה, יעדער איינער האט זיך זיין יום טוב וואס אויב מען וועט מאכן אזא, ס'איז דא א, א קאמפעטישן יעדע יום טוב, הו ווינס די יום טוב, דער וואס וועט, קען זיך מער אויס אין דער יום טוב, ער געווינט. וואס איז די קאמפעטישן פון תשעה באב? ווער געווינט תשעה באב? די גרעסטע חרב, יא? דער גרעסטע חרב ונחרב, ער איז דער מנצח פון תשעה באב, אויב מען גייט ארום זוכן ווער קען אונז אויסלערנען תשעה באב, ווער קען אונז ווייזן וואס ס'זעט אויס תשעה באב, וועט מען טרעפן דער מערסטע צובראכענע איד, דער מערסטע צובראכן בגשמיות, ברוחניות איד, צובראכן בגשמיות, דער מערסטע ווייטסטע איד, ער איז, ער איז דער ווינער פון תשעה באב, אים וועט מען קרוינען, ער זאל ער אונז זאגן וואס הייסט איכה, ווייל ער ווייסט דאך, ער איז דארט. יעצט מצד שני דאס איז גוט דאס איז זייער גוט אונז דארפן טרעפן דאס איז פאר דעם איז עס דא און די אמת עס איז נישט סתם א מחלוקת אין מפרשים איך וויל זאגן די מחלוקת אין מפרשים אויב ס'איז דא א געווינער אין דעם וויכוח ס'איז דא מפרשים וואס זאגן יא אוודאי די בני ארץ ישראל די צדיקים זיי געווינען די וויכוח און די זוהר'ס זאגן אז די בני בבל די בבל מיינט צעמישטע אידן יא וואס

איך האב געשריבן א טעם פארוואס אבער יש לעיין, אבער על כל פנים איך האלט קלאר אז די וויכוח האט נישט קיין מנצח, ביידע זענען זיכער גערעכט, נו פארוואס שרייבן א וויכוח צו ווייזן אז איינער ווייסט וואס טוט זיך מיט זיך, דאס איז א סטופיד פוינט, נישטא אזא זאך, אלו ואלו דברי אלקים חיים, עס איז זיכער, עס איז ברור אז די פשט איז אז ביידע זענען גערעכט, ס'איז אוודאי דא א אמת און דאס איז די יום טוב פון די פון די ליידיגייערס, די יום טוב פון די ווייטסטע אידן, און ס'איז זיכער אז דאס איז א אמת לאמיתו און ס'איז זיכער אז פאר דעם דארף מען שרייבן איכה, זיכער אז האלב פון די זוהר איז מסביר ווי ס'זעט אויס צו זיין אזא סארט איד, און דאס דארף מען קענען ארויסגעבן. אבער לאמיר רעדן די צווייטע צד, די צווייטע צד איז דאך אויך אונז, ווי אנדערע ערך, און די צווייטע צד, צווייטע צד איז, אזוי ווי מיר זאגן, את חשיבת לאתאבלא על ירושלים, גערעדט וועגן דעם לעצטע יאר באריכות. כדאי עניטינג צו זאגן וועגן די סטארי? לאמיר זאגן אין די שארפסטע וועג וואס איך קען עס זאגן. די תכלית, תכלית, די תכלית פון די תורה, די תכלית פון וועל פון לייף, די תכלית פון די אלע זאכן. איז א זאך דלא אפשר למפרט בשפותא. דאס איז די אמת. דאס איז איין וועג ווי צו מסביר זיין פארוואס די איינע די נישט קענען רעדן האט אין זיך א אמת. די תכלית וואס אונז רעדן פון, פון וואס רעדט די זוהר? וואס וואס איז די זאך וואס אונז ווילן דא מקרב זיין לשכל מקרב זיין ללב? וואס איז עס? ס'איז א סוד, אונז רופן עס א סוד. וואס מיינט אז ס'איז א סוד? סוד מיינט נישט אז מ'איז פטור פון עס מסביר זיין. סוד, ס'איז א סוד אין די סענס עט ליעסט. עמוק מה שהיה ורחוק מה שהיה ועמוק עמוק מי ימצאנו, ס'איז זייער ווייט פון פון די נארמאלע קאנטשעסנעס פון די נארמאלע תודעה פון די נארמאלע הלוך ילך פון א מענטש טאג טעגליך איז עס זייער ווייט, נישט ווייל ס'איז ווייט ווייל מ'דארף בויען א בית המקדש, א בית המקדש איז זייער נאנט מ'קען עס בויען ס'איז עצים ואבנים ווי די גמרא זאגט, נישט דאס איז די פוינט. אבער די אמת איז זייער ווייט. די שכינה איז זייער ווייט. און כדי בכלל צו קענען רעדן פון איר, כדי בכלל צו קענען זיין פון, אזוי ווי די זוהר רופט עס מבני היכלא, נישט א עבד, מבני היכלא, מבני ההיכל. דארף מען אין א געוויסע זין זיין, כ'וועל עס רופן ביאנד, נאך ביאנד, כ'ווייס נישט ווי מ'זאגט אויף אידיש, ביאנד די אבילות און חיזוק, ביאנד די גאנצע שמועס, לאמיר זאגן זייער קלאר.

די אמת איז ביאנד די אלע זאכן די שכינה איז ביאנד די אלע זאכן ווען די זוהר זאגט איך בין תקיעא בכיה בליבי בסטרא דא ובכיה בסטרא דא וואס ער מיינט באמת צו זאגן וואס די צד השוה שביניהם אז נישט זיין בכיה און נישט זיין שמחה איז וואס אונז קליינע נארישע מענטשלעך קענען אלס בכיה ושמחה אויב די גאנצע תורה האט א אמת'דיגע פשט האט א פירוש פנימי יא איכה האט א פירוש פנימי און פורים האט א פירוש פנימי און ס'איז די זעלבע. ס'איז די זעלבע רבותי, די, די, פארוואס איז די זעלבע? ווייל נישט שמחה, אוודאי איז עס צוויי אנדערע בחינות, דאס איז חסד, דאס איז גבורה, איך ווייס וואס, אין ספירות עליונות, איז דא עפעס א חילוק, איז דא עפעס א הבחנה ביניהם. אבער די סיבה פארוואס עס איז נישט קיין סתירה איז נישט ווייל סאם האו קען מען לעבן מיט א סתירה, ניין. ווייל מען מיינט נישט קיין איינע פון די זאכן. א נפקא מינה, איך זאל זאגן, און עס איז טאקע דא אלע צרות און אזוי ווייטער, אבער נישט פון דעם רעדן אונז בכלל, תשובה המוסר לעצמו ווארום נאך א גוטע זאך אפילו.

אין די אמת לאמיתו, כדי צו בכלל וואס זאגן אבילות, אבילות מיינט זיין טרויעריג, סיריעסלי, און שמחה פורים מיינט זיין פרייליך וואס מען מיינט אין די דיסקא מיינט זיין פרייליך, די זעלבע וועג, יעדע איינער וואס האט אביסל געפיל פאר פנימיות, יעדער וואס האט אביסל געפיל פאר די פירוש האמיתי של התורה, של החיים, פארשטייט אז קיינער וועט נישט זאגן, נו, פורים סוכות איז אן ענין פון שמחה יום טוב נו אז ווי איז שמחה איך ווייס לאמיר גיין אין די אין טיאטער לאמיר גיין אין די קלאוסעסט לאקעל באר אפשר דארט איז שמחה לאמיר זיך לערנען פון זיי וויאזוי זיך צו פרייען איז דא עפעס א מקום פאר דעם איך גיי נישט אריין אין די ענין פון התלבשות, עס פארשטייט יעדער איינער אז דא איז א זאך וואס הייסט שמחה של מצוה די גמרא רופט עס שמחה של מצוה די של מצוה מיינט יא עס האט עפעס א שייכות מיט שמחה שאינה של מצוה אבער עס איז אן אנדערע סארט געפיל און ווער ס'האט אמאל זוכה געווען ווער ס'ווייסט וואס איך רעד. איך ווייס נישט ווי עס צו מסביר זיין, ווייסט אז עס איז א אנדערע סארט זאך. עס איז נישט די זעלבע זאך, שמחת מצוה איז נישט איך פיל זיך העפי אזוי ווי דער פסיכאלאג זאגט העפי, דאס איז עפעס אנדערש, עס האט נישט אזא טרענסלעישן ווי מען זאגט פריער, עס האט נישט, עס איז א אנדערע סארט זאך, עס הייסט שמחה ווייל עס איז מער נענטער, עס איז מער ענליך, אזוי ווי דער רמב"ם רופט עס א שם המשותף, עס האט די סעים נעים, האט עפעס א שייכות האט עס אפשר, עס איז נענטער צו שמחה גשמיות ווי צו שמ ווי צו עצבות גשמיות, אבער עס איז שמחה רוחנית, און עס איז עפעס א גאנץ אנדערע זאך, אין די זעלבע וועג.

תשובה, עס הייסט מען זאגט חרטה למשל די זעלבע זאך, חרטה, דארף חרטה האבן, עס איז דא חרטה תחתונה, עס איז דא א מענטש וואס עס איז גארנישט, עס האט שוין בעולם חרטה, עס איז שוין אפשר העלפט עס, אבער נישט פון דעם רעדט מען ווען עס שטייט עס איז דא חרטה על החטא, א מענטש זאל זיך שעמען מיט זיין חטא, א מענטש, עס איז אזוי ווי חרטת הרוממות וויל איך עס רופן, אזוי ווי מען רעדט אויף יראה תחתונה יראה עליונה, יראה עליונה איז נישט יראה אין די סענס וואס יראה תחתונה איז, בכלל נישט, די זעלבע זאך אבילות עליונה איז נישט אבילות אין די סענס וואס אבילות תחתונה איז, עס איז נישט. אוואדע איז ער בעצבות, ער זעהט מער אויס ווי ער וויינט נישט ער לאכט, אקעי, אמת. אבער די בכיה איז בכלל נישט די זעלבע זאך וואס דו פארשטייסט. און כדי בכלל עס ארויסצוגעבן דארף מען זיין א צדיק, דארף מען, אויב נישט זיין א צדיק, אוי, מ'דארף, מ'דארף האבן די, מ'דארף רעדן מיט די נקודת הנפש, מ'דארף רעדן פון די צד פון די וועלט. וואס איז ס'איז אלץ העכער ס'איז אינגאנצן העכער ס'איז נישט קיין שום ענין פון זיין טרויעריג תשעה באב משוגע טרויעריג טרויעריג איז פאר איז א גשמיות'דיגע זאך אה מ'מוז זיך מתאבל זיין על השכינה הא נאו איטס א שכינה לעוועל קיינד אוו טינג זיך קיינד אוו טינג לייק די שכינה אקעי אוודאי אויב אזוי וואס דארף מען טוהן מ'דארף זיך מתעמק זיין אזוי ווי די מקובלים זאגן מ'זאל טוהן מ'דארף זיך מ'דארף אריינקריכן מ'דארף זיך מתעמק זיין אין די סודות השכינה מ'דארף זיך מתעמק זיין וואס ס'מיינט אין קבלה און פילאזאפיע און חקירה איך ווייס און חסידות מ'דארף עס אנהייבן פארשטיין נאכדעם יא אוודאי איז די פארשטיין אז א געוויסע ריעקשאן פון דעם איז וויינען. בבכי יבואו, און די וויינען באמת, אזוי ווי ס'שטייט בבכי יבואו ובתחנונים אובילם, ס'איז שוין כמעט אזוי נאנט צו די גאולה ווי ס'איז די גלות, ווייל ס'איז א געוויסע וועג פון קאנעקטן מיט די שכינה, ס'איז א געוויסע פעולה וואס טוט עפעס אין עולמות עליונים ווען מ'וועט לערנען סודות פון דעם, ס'טוט עפעס, אבער ס'איז נישט בכלל די זעלבע זאך, דאס איז די צווייטע צד, די גאנצע גאנצע פארקערטע צד, און די ביידע זענען אמת, ס'איז דא ביידע אזא סארט, נישט קיין סתירה, איך מיין ס'איז א סתירה, אבער אונז זענען ביידע, אונז זענען ביידע פון די מענטשן. און לכבוד וואס זיי האבן געלערנט, זיי האבן עס געלערנט און טרעפן די זוהר רעדט פון די ביידע טיפוסים, עס רעדט די זוהר דארט פון די ביידע טייפס פון פון אבילות, פארשטייען אונז אז בין בין כך ובין כך, איז איז עס פארט פון אונז, דאס וואס אמאל מען פילט זיך טרויעריג און פארלוירן, דאס איז אונזער פראבלעם, אז אונז פארשטייען עפעס א העכערקייט אין אונז. ווייסן ברענגט מאכט צו וויינען דאס איז אויך א סארט אבילות יעדע סארט און נאך סארטן איך זאג נאר צוויי סארטן ס'דא נאך סארטן אזוי ווי כשם שאין פרצופיהם שוות כך אין דעותיהם שוות ס'דא נאך אלע סארטן וואס זענען דא און כ'האף יעדער איינער זאל עומד זיין על דעתו יעדער איינער דארף דארף עומד זיין על דעתו ווי אויב מ'קען עס טרעפן א גוטן שבת.